ספר ישעיה פרק א'. אין דעם פרק זענען דא פינף עקסטערע פרשיות אויב מען ציילט די הקדמה די ערשטע שורה אלס א אזויווי א פתיחה קען מען זאגן זעקס פרשיות. ערשטע פסוק קען מען זעהן לכאורה א העדער פאר די גאנצע ספר שטייט חזון ישעי' בן אמוץ ווער איז געווען די נביא ישעי' בן אמוץ וואס איז זיין נביאות אויף יהודה וירושלים לכאורה יהודה וירושלים איז היינו הך יהודה וואס די הויפט שטאט איז ירושלים.

תוסיפו סרה, עס איז שוין אזויפיל צרות, כל ראש לחולי און אזוי ווייטער, ענקער שטאט שטעט זענען שוין אלע חרוב געווארן, עס איז געבליבן ממש אפאר כסוכה בכרם, אזוי ווי א סוכה, עס איז געבליבן מען האט שוין אפגעשניטן די גאנצע כרם, עס בלייבט א סוכה וואס דארט האט מען געזעצן די די וואס האט געארבעט האט געזעצן דארט, עס איז געבליבן אף סיזען עפעס א סוכה'לע, ממש אזוי ווי א שטאט, ממש אזוי איין שטאט, ממש מען זאגט נאך א מזל ווען נישט די אייבערשטער האט אונז איבער געלאזט וואלט מען שוין געווען חרוב אזוי ווי סדום, און די מעסעדזש פון די גאנצע שטיקל איז, סאו וועיק אפ אלרעדי, פארוואס ווארט עטס, וואס נאך קענען ענק ווארטן פאר? עד כאן שטיקל נאמבער וואן די תוכחה פון ישעיה. פרשה צווייטע פרשה אין דעם פרק, איז ווייטער דא נאך א פתיחה און הייבט אן, ס'קאנעקט זיך מיט די פריערדיגע פרק, איך האב געזאגט, פריערדיגע שטיקל, איך האב געזאגט, עטס זענטס כמעט חרוב אזוי ווי סדום, זאגט ער שמעו דבר השם קציני סדום, ענק זענטס חברה פון סדום. אין אנדערע ווערטער דאס איז איינע פון די שארפסטע שטיקלעך מוסר וואס ער זאגט, אז די אידן, די בני ירושלים, די מנהיגים, זענען בעצם פירערס פון סדום. און ער זאגט וואס ענק מיינט עטס אזוי פרום, ענק ברענגען אסאך קרבנות און זבחים, די אייבערשטער איז שוין זאט פון ענקערע קרבנות, די אייבערשטער זאגט, איך בין זאט, איך האב גענוג און נאך עולות, גענוג און נאך חלב, אלעס איז גוט, פעלט מיך דאס אויס, איך דארף דאס נישט, ענק קומען זען מיין בית המקדש, לראות פני, יא, עליה לרגל, לראות פני השם, ווער האט דיך געבעטן, עטס סתם צעטרעטס מיין חצר, ברענג נישט קיין מנחה, ברענג נישט קיין קטורת, מאך נישט קיין חודש, מאך נישט קיין שבת, כ'האב עס אלץ פיינט, ענק דאווענען? איך קוק נישט אויף דעם, ענק שרייען ענק כ'הער נישט. פארוואס הער איך נישט? און דא זאגט ער די סיבה פארוואס די אלעס, פארוואס? ידיכם דמים מלאו ענקער הענט זענען פול מיט בלוט, אומשולדיגע בלוט, אזוי ווי מ'האט געלערנט פריער למשל אין מלכים, דמים הרבה שפך מנשה, דא רעדט מען שוין אנדערע צייט, אבער על כל פנים, ענק זענען ענק זענען רוצחים, און די אייבערשטער האט נישט דאס ליב, ממילא וואס איז די תקנה? רחצו, ענקער הענט זענען שמוציג, וואשט זיך אפ די הענט, דאס הייסט טוט תשובה פון די דם נקי, הסירו רע מעלליכם. לערנטס מאכטס בעסער לערנטס לערנטס צו ווערן בעסער מאכטס משפט זייטס שופט די יתום ואלמנה דאס איז וואס די אייבערשטער וויל נישט די אלע זבחים סאו עד כאן איז די צווייטע שטיקל דריטע שטיקל זאגט ער א נייע זאך לכו נא ונוכחה עס הייסט כאילו מען קען ממשיך זיין די סדר א איד וועט זאגן אקעי עס איז אזוי שרעקליך איך קען דען תשובה טוהן וואס וועט זיין דא זאגט די אייבערשטער לכו נא ונוכחה לאמיר זיך אויסטענה'ן אדרבה ענק האבן טענות ענק זאגן אה כ'האב שוין אזוי אנגעשלאגן קען גארנישט טון, לכו נא ונוכחה יאמר ה', ענק האבן חטאים כשלג, כשנים, גאנצע רויטע חטאים, אזוי ווי בלוט יא, דאן ס'וועט גארנישט זיין, כשלג ילבינו, ס'איז רויט כתולע, כצמר יהיו ס'איז אלץ איז תלוי בידכם, אם תאבו ושמעתם, וועט עטס אויסהערן וואס איך זאג, וועט זיין גוט, טוב הארץ תאכלו, אויב נישט, חרב תאוכלו, וועט עטס געגעסן ווערן פון א שווערד, ס'איז דא א שפיל, תאכלו תאוכלו, דאס איז אלץ דברי ה', סך הכל אז מען זאל תשובה טון. יעצט זאגט דער אייבערשטער ווייטער, אדער אפשר זאגט ישעיה ווייטער, איז נישט קלאר, איכה היתה לזונה איז א פערדע זאך, קריה נאמנה, דאס הייסט די, און ער קלאגט אויף דעם שטאט קריה נאמנה ירושלים, ס'איז געווען אזא עיר משפט, און יעצט איז עס א באנטש פון רוצחים, דאס הייסט ס'איז געווען געלט דא, און די כסף איז געווארן סיגים, ס'איז געווען די שמוץ פון כסף, דיינע שרים זענען סוררים, זיי זענען ריין סורר ומורה, אזוי ווי גאנצע גנבים זוכן שוחד, זיי טוהן נישט קיין יתום ואלמנה, דאס הייסט, ער גייט צוריק און ער דערמאנט ווי שרעקליך ווי א גרויסע ירידה ס'איז געפאלן ירושלים פון וואס עס איז געווען און וואס וואלט געדארפט זיין און ס'קען זיין און ממילא פירט ער אויס לכן נאום האדון השם צבקות אביר ישראל א פיפטע שטיקל זאגט דער אייבערשטער איך על שוין נקמה נעמען אנחם מצרי ואנקמה מאויבי וואס זאל איך טון ואשיבה ידי עלייך איך על ענק מצרף זיין איך האב מדמה געווען צו זילבער וואס איז פול מיט שמוץ מ'גייט אפריינען די גאנצע שמוץ וואס דעמאלטס וועט וועט ווערן וואס, ווען די שופטים וועלן זיין גוטע שופטים, די יועצים וועלן זיין גוטע יועצים, דעמאלטס וועט הייסן עיר הצדק קריה נאמנה, און דעמאלטס ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה די שבויי ציון, דאס הייסט ווער עס איז געווען געפאנגען ביי די גוים זאל צוריק קערן מיט צדק, און די אנדערע די חטאים זאלן כלה ווערן פארברענט ווערן, און זאלן זיך שעמען, מאילים אשר חמדתם, פון די גגות, גנות אשר בחרתם, רעדט זיך לכאורה פון עבודה זרה. פאר די אלע זאכן, די אלע געטשקעס, די אלע שטותים, עלען ווערן אזוי ווי א בוים וואס איז א, ס'האט זיך פארגאנגען, ס'איז עלה נבלת, כאלה נבלת עלה, אזוי ווי א גן או א גארטן וואס האט נישט קיין וואסער אין דעם, און וואס וועט זיין די שטארקע בוים, וועט זיין אזוי ווי נעורת, אזוי ווי א קליינע, א ברענעדיגע זאך, אזוי ווי א, א, א וואל אזוי ווי מ'געט עס א צינד אן, און זיין פועלו, דער וואס האט עס געמאכט, וועט זיין אזוי ווי א ניצוץ, און ס'געט זיך א צינד אן, ס'וועט די גאנצע זאך פארברענט ווערן, דאס איז די סיום וואס וועט געשען.